שטורעמטעג פון דוד בערגעלסאן, געלייענט וואווע וויינשטיין. בירגערקריג. קאפיטל איינס. אין פארפסחדיגן אקער שטייען מידלעך צו די פערד. אויף א מיסטיג בערגל האט אן אלטע קוואטשקע צו פארנאכט צוגעקוואקעט עלנד. געפּאָרפּלט, געפּאָרפּלט אין וואַרעמלעכן קויט און קיין אייער נישט געלייגט. אויף האַלבן וועג צווישן אַ גרויסן זומפּיקן וואַלד און אַ ווײַט-צעוואָרפֿן בלאָטיק דאָרף האָט אַן אַלטע קרעטשמע זקניש געוואַרעמט איר קרומען דאַך, אים געטוקט, געטוקט,

און זיך אַרומגעקוקט נישט אַזױ מיט די שװאַרצע אױגעלעך, װי מיט אַ שמײכעלע, װאָס רוקט זיך הין און הער איבער זײַן אײבערשטן פֿאַרקאַשערטן און נאַרישן צעשפּאָלטענעם דינעם ליפּל. ער האָט הײמיש אַרײַנגעקוקט אין קיך. איז װוּ איז רײזל, האַ? מלכּה? נאָך אַלץ אין דאָרף? די ייִדענע האָט אויף אַ רגע אויפֿגעהערט צו שטויסן ביידע פֿויסטן אין דער פֿליסיק-זויערלעכער ראָשטשינע, געוואָלט מיטן אַרבל פֿון פֿאַרטײַגטער האַנט אַוועקשאַרן די האָר און באַוויזן נאָר אַ וויש צו טאָן די פֿײַכטע נאָז. די מויד! האָט זי ווי אַ שפּײַ געטאָן אין טייג אַרײַן. די מויד האָט אָנגעכאַפּט דער געדן, געלאָפֿן קוקן, ווי די פּעטליורעס וועלן אַרײַנפֿירן אין דאָרף די דײַטשן. מיט מוזיקע, זאָגט מען. אָ! זי האָט אַ שווער געאָטעמט. און ווי איז אין דאָרף? שוין גערעשטעוועט די גרויסע? נאָך אַ מין! דער בחור האָט ניט אויפֿגעהערט צו שמייכלען, געגלעט מיט אַ פֿינגער דעם שאַרפֿן שפּיץ פֿון נאָז, די אייגלעך זענען אים געווען ווײַט פֿון דאַנען, געקוקט, פֿאַרטראַכט. אָט אָקאָרשט ערשט, האָט ער געזאָגט, די דײַטשן האָבן זיי נאָר וואָס אַוועקגעפֿירט. א סך? א מענטשן פערציג, פעטריקען אויך, דעם באלשעוויק, נאך א מין, גלייך פון חת ל ר' ס'עט נישט זיין ווער זאל ארבעטן ביי אייך אין וואלד, א דאגה, ס'עט זיין, ס'עט זיין. שטיל, פון צווייטן גרויסן אלקער האט א כארכל געטאן א הייזעריגע גארגל, זיך אפגעשטעלט אין דארף די דייטשן, הא? וואלי? זיך אָפּגעשטעלט אַ פֿולע שקאָלע, ר' נח. דער בחור איז אַרײַן אין טונקעלן אַלקער. אױפֿן סאָפֿקעלע מיט די פּלײצעס אָנגעשפּאַרט אין דער הײס אײַנגעהײצטער גרובע איז דרימלענדיק געזעסן דער באַלעבאָס, אַ פֿליסיק פֿאַרבלאָזער קנױל, געהאַלטן די פֿיס אונטערן געזעס און אַלע מאָל פֿאַרלױרן דעם קאָפּ אױף דער ברוסט. ער האָט פֿון אַלע יאָרן געהאַנדלט אין דאָרף מיט די גױים, ווינטערצייט זיי צוגעגעבן צוביסלעך געלט, און זומער אפגענומען ביי זיי מיט תבואה. איצט האט ער אלע רגע באנייס און אויפגערעכנט אויפן קאפ וויפלס געלט קומט אים ביי יעדן גוי באזונדער און ביי אלעמען אינאיינעם. און ווייט אקעגן איז שוין איצט דער בחור געזעסן איינער אליין ביים טיש, גענומען ווארטן אויף דער מויד, א פנים ער האט שוין אויך ווי געדרימלט און צו זײַנע דין-פֿאַרקאַשעטע נאַשער-ליפּלעך האָט זיך נאָך אַלץ געקלעפּט דאָס שמייכעלע. איר ווייסט, רב נח, האָט ער פּלוצלונג פֿון דרימל אַרויסגעשמייכלט, איך דאַרף בענטשן גומל. ס'איז דען? פּעסין האָט מען געהרגעט, פּעסין מיטן רויטינקן בלינדן אייגל. ער האָט אויך געדינט, ווי איך, אין וואַלד, אויף דער צענטער וויאָרסט האָט ער געדינט. צי דען? ער איז אייערנעכטן געפארן קיין וואלאדערקע נאך רובשטשיקעס. נו? און איך האב אויך געזאלט פארן מיט אים. ס'איז געווארן שטיל. דער אלטער ביי דער זייט האט ווי נישט אויפגעהערט צו דרימלען, ווידער פארלוירן דעם קאפ, ווידער געמאכט די חשבונות אויפן קאפ. דאס בחור'ל איז שוין אויך געשלאפן, נאר אין קיך האט געפלאקערט אין אויוון און די באַקדעזשע האָט שווער געסקריפּעט אונטער דער ייִדענעס קנעטנדיקע הענט. אין טונקעלן דרויסן פֿאַר די פֿענצטער האָבן זיך אַ שאָקל געטאָן אַ פּאָר אומבאַקאַנטע שאָטנס. שוין ווידער? האָט מיט גסיסה-כאָרכל געקנאָטן די ייִדענע. אַז איך זאָג, האַלט די טיר אויפֿן ריגל! עס קריכן אַרום זשאַבעס, פֿון שבת אָן. מע קאָן זיי נישט, מען ווייסט נישט פֿון וואַנען. פֿאַר וואָס ווייסט מען נישט, מלכּה? דער בחור האט געפאנפענט פון דרימעל, פון קיעוו, פון יענער זייט דניעפער, באלשעוויקעס, אז דער דייטש איז אהין אריין איינס און צוויי אין דער נאכט האבן נישט באוויזן אפילו פארנעמען די בעבעכעס. דער טייך האט גראד געלאזט אזוי זאגט מען, ווער עס איז אריבער דאס וואסער האט זיך געראטעוועט. איצט בלאנדזשעט מען ארום צו צוויי צו דריי און מען קומט נישט צו קיין ישוב. מען כאַפּט זײ אױס אײנציקװײַז אין די דערפֿער, שאָקלט מען זיך אין די װעלדער. אָט גײט מען, אָ, זײ זענען גענוג דערשלאָגן, מען האָט ניט װאָס מורא צו האָבן. איך'ל דרימלען, מלכּה. נאָך אַ לאַנגן, שװערן גאַנג זענען צװײ אין ברודיקע, פֿאַרדריפּלטע שינעלן צוגעקומען אַהער צו דער אומבאַקאָנטער קרעטשמע און זיך אַ שאַר געגעבן בײַ דער טיר, געקװענקלט, אַרײַנגײן צי נישט? אויף יענעם דאָרף, איז געווען פֿאַרוואָרפֿן אַ שלייף, געוואָרגן גרויסע, און מיט אים האָבן זיך געפֿלעקט קלענערע און גרעסערע טיילן פֿון אוקראַיִניש און פֿון דײַטשיש חיל. און פֿון אַקעגן, פֿון יענער זײַט פֿעלד און בלאָטיקן וועג, האָט אַ קויטיקער הימל צום דאָרף צו געהאַט אַ קלאָרן ברעג. שטילע היימען האָבן דאָרט געדעמפֿט צו אים מיט אָוונטיקן רויך, אויסגעבאַהאַלטן פֿאַר זיך אַליין די דאָרפֿישע רו, און געשראָקן אַהער מיט בלינדער מלאך-המוּותדיקער סכּנה. באָטשקאָ האָט געהייסן איינער פֿון די צוויי. זיק האָט געהייסן דער צווייטער. זיי האָבן סוף-כּל-סוף אויפֿגעריגלט די טיר פֿון קרעטשמע און זענען אַרײַן. אַרײַן כּלומרשט אַ טרונק געבן, אַ פֿרעג טאָן, צי מע קאָן נישט עפּעס עסן. די ייִדענע האָט זיי אָפּגעענטפֿערט, נישטאָ גאָרנישט. און ברויט? א נא אפילו אויף א רפואה. די אידענע האט זיך אפגעשטעלט אויף זיי ווי מיט פארשנדיגע אויגן. היינט האט מען גערעזשעוועט אין דארף די גרויסע, מיין מויד איז נאך אלץ ניטא געלאפן קוקן. צוליב וואס האט איר גענוצט גלייך אריינפלעכטן די גרויסע? צי אפֿשר האָט זי איצט צו נאַכט זיך געשראָקן פֿאַר צװײ פֿרעמדע פּענעמער בײַ זיך אין שטוב און געװאָלט געבן אַן אָנצוהערעניש, אַז נישט אַלץ איז הפֿקר דאָ אין קאַנט. באָטשקאָ און זיק האָבן זיך דורכגעקוקט, איבערגעבנדיק אײנער דעם צװײטן די קװאָרט אױף אַ טרונק טאָן. זיך געזײַטלט מיט די אױגן אױף דער ייִדענע, זי איז געװען אַ בײנערדיקע דאַרע, אַ צעקנעטשטע. אַװעקלעגן האָט מען זי געקאָנט מיט אײן זעץ.

ס'איז עפעס אי שלעפעריג, אי וואכענדיג, און מען קען נישט וויסן צו ס'הערט וואס ארום דעם טוט זיך, צו ניין. הע. זיק האט א ניס געטאן בכיוון געוואלט זען צו דאס נפש וועט זיך אויפרייבן צו ניין. נאר אויפגעכאפט האט זיך דער דרימלדיגער בחור אויבן אן ביים טיש, אן עפן געטאן די שווארצע אייגעלעך און גלייך באפוטערט מיט א גליטשיג שמייכעלע די דין פארקאשערטע נאשער-ליפעלעך. פון וואנען גייט מען דאס, הא? לאנדסלייט פון ארבעט אוודאי? ניין, האבן ביידע מיטאמאל אויפגעהערט צו קייען. וואזשע? מען זוכט ארבעט? יא, מען זוכט. איז אפשר צו אונז אין וואלד, הא? לאנד'ס לייט? באטשקא און זיק האבן זיך דורכגעקוקט. מען קען, פארוואס דען נישט? ביי האלץ? באטשקא און זיק האבן גערעדט ביידע מיטאמאל, און עפעס צו טויבלעך. ביים בחור אין די שווארצע אויגלעך האט זיך א לייכט געטון עפעס כיטריקס, ער האט זיך גלייך באגעגנט מיטן פייערל וואס ביי זיקן אין די אויגן און זיך אויסגעלאשן. די דעליאַנקע אָבער איז אַ ווייטע, ליגט פיר וויאָרסט טיף אין וואַלד. כע, ס'איז אַ נאַסע. אַ פּויזע. מיר ווייסן, האָט אַראָפּקוקנדיק שטיל אַ פֿאָנפֿע געטאָן באָטשקאָ, געאַרבעט וויפֿל מאָל אויף נאַסן. אין יענעם זעלבן אָוונט האָבן באָטשקאָ און זיק זיך געטרייסלט מיטן בחור אין וועגל און זיך גערוקט, גערוקט אויפֿן וועג צו אַן אומבאַקאַנטן וויאָרסטיק לאַנגן וואַלד. ס'איז געװען אַ קילע נאַכט. אין קלײנעם פֿאַרשפּעטעדיקן פֿרעסטל האָבן פֿון טונקעלן הימל אַראָפּגעקוקט צום דאָרף אַ סך װײַטע שטערן, און אין אַלע הײַזער איז מען שױן געשלאָפֿן. דער בחור האָט אַ פּנים בכּיװן צופֿיל גענאָקעט אױפֿן פֿערד. װיאָ, װיאָ, האָט ער אָן שום נוצן געפּילדערט, געהייסן האט עס, שלאפט, שלאפט, ס'פארן היימישע באקאנטע מענטשן. אין עק דארף, לעבן קלייסטער, האט מען דאך די פור אפגעשטעלט. אין ביידע זייטן פון וואגן האבן זיך געפלעקט באוואפנטע הירטלעך. א געלעגערט קול האט אויף אוקראיניש זיך פון דארט דערנענטערט, זיך פארמאסטן שטרענג און היצליש, ווער פארט? דער בחור האט געענטפערט באליידיגט. ס'איז דאָך איך, פֿון מאַשינער װאַלד-געגנט, מײַנע רובשטשיקעס! און די פֿור איז דורכגעפֿאָרן בשלום. איצט האָט דער בחור שױן מער קײן פּיפּס ניט געטאָן, אַרײַנגעצױגן דעם האַלדז אין די אַקסלען, זיך אײַנגעשרומפּן אין אַ קנױל און געלאָזט זײַן פֿערד פֿרײַ לױפֿן אַקעגן דעם װײַטלעכן גלאַנציק-צונױפֿגעפֿרױרענעם װעג, פֿרײַ שפּרינגען אַנטקעגן אַ באַרג מיט אַ לבֿנה, וואָס הייבט זיך דאָרט אויף איבער בוימער-שפּיצן פֿון אַ ברוגזלעכן וואַלד. ס'האָט זיך געדאַכט, דער בחור ווייסט פֿון גאָרניט, ער איז פֿאַרקלייסטערט און דרימלט, דרימלט. ער איז גלאַט צופֿרידן, וואָס ער האָט איצט אויף זיין נאַסער דיליאַנקע פֿאַר ביליק געקריגן רובשטשיקעס. פּלוצעם האָט ער צו זיי, צו זיקן מיט באָטשקען, זײַן פּנים אויסגעדרייט און מאָדנע, וואַכעוודיק גענומען אויף זיי קוקן. געקוקט, געקוקט אַזוי מיט אַ נאַשעריש שמייכעלע אויף די פֿאַרקאַטשעטע ליפּלעך, מיט אַ פֿײַערל אין שוואַרצאַפּל, און אומגעריכט פֿאַרמאַכט איין אייגל, מיטן צווייטן אַ ווינק געטאָן. פֿון די גרייסע אפֿשר, האַ? פון אונטער קיעוו. זיק האָט, שטייענדיק אויף די קניען, אַ זוך געגעבן אַרום זיך אין וואָגן עפּעס אַ שווערע זאַך, מיט וועלכער מע זאָל זיך קאָנען באַשיצן, נאָר דאָס בחורל האָט באַלד ווי נאָכגעלאָזט. מיר איז אַלץ איינס, האָט ער געזאָגט, דער עיקר זיך פירן סטאַטיק, האַקן ביימער און זיך ניט אַרויסרוקן פון יענער דילאַנקע. זי איז אַ ביסל נאַס, דערפאַר, זיכער, די דייטשן זוכן ווי מיט ליכט,

פֿון אונטן, אױפֿן זומפּיק-קילן באָדן אַרום צעהאַקטע צװײַגן, אַרום זעגעכץ און אומגעװאַלגערטע שטאַמען, האָבן פֿריִער בין-השמשות שױן געקילט די שעה אַנטקעגן נאַכט. שאָטנדיקע לופֿט האָט זיך געשװאַרצט, װי שטילער סאַמעטענער טונקל. בוטשקע און זיג, דאָס אײנציקע פּאָרל, דאָ אין טיפֿער געדיכטעניש פֿון װאַלד, האָבן שױן געהאַט אַװעקגעלײגט די העק, פֿױל געקלעטערט אַרום רײכערדיקן פֿײַער, געשטופּט אין פֿלאַם אַרײַן די פֿיס און געטריקנט אױף זיך די צעװעגטע פּאָסטעלעס אין אײנעם מיט די שמאַטעס. זײ האָבן אין יענעם טאָג געאַרבעט קנאַפּ. זיג, דער לאַנגער, מיטן שראַם, װי אַ קלײנע האַלבע לבֿנה בײַ לינקן אױג, האָט אין יענעם טאָג פֿון אויבן אויף בלויען העמדל אָנגעטאָן די אַמעריקאַנער שלייקעס. אַ זכר, אַז ער איז פֿון פֿאַר דער מלחמה געווען אַן אַרבעטער אין טשיקאַגאָ. ער האָט נאָך גאַנץ פֿרי מיטן טאָג גלײַך געפּאַקט אַ יונגע גויקע ערגעץ ווײַט אין טרוקענעם טייל פֿון וואַלד, אַ מין עגונהקע, וואָס גייט זוכן אַרבעט אין ווײַטלעכן זומפּיקן כוטאָר.

ביידע האבן זיך א וויילע דורכגעשמועסט מיט האלבע ווערטער, געשפיגן קונציגע גאנצע קלאפטער פון צווישן צונויפגעדריקטע ציין, און געקוקט מיט חמור-אייזלדיגע אייגעלעך צו דער יונגער גויקע, וואס שטייט די גאנצע צייט אין בכבודיגע ווייט, חנדלט מיט די אראפגעלאזטע בליקן און פליקט פון נידעריקן קוסט א בלעטל נאך א בלעטל.

בוטשקע האָט סוף-כּל-סוף געטאָן אַ קליינעם שאָקל מיטן קאָפּ, פֿאַרגלאַנצט די סאַמעטענע שװאַרצע אױגן צום שטערן צו, גלײַך ס'איז אים שװער אַ שלונג צו טאָן, װי זײַן שטײגער אַ גלעט געגעבן די גרױסע װאָנצעס אױף רעכטס און לינקס, געהײסן האָט עס, בלײַבן. אַ שעה פֿיר, פֿינף האָט דאַן די שאַרפֿע זעג שטײַפֿער װי תּמיד געאַרבעט אין בײדנס מוסקלדיקע הענט. אַרום אין דער גאָר ווײַטער וואַלד-שטילקייט איז נישט געווען ווער עס זאָל הערן, ווי שאַרפֿער געציינדלטער שטאָל שלײַדערט זיך אַהין און צוריק איבערן גראָבן און פֿײַכטן קלאָץ און זעגט מיט געדולדבאַרער קראַפֿט, מיטן שטילן נאָכקלאַנג און מיט טאַקט, ווי אַ גלײַכמעסיקער אָטעם.

פֿון דער װײַטנס, פֿון צװישן די גראָבע שװינדלדיקע שטאַמען, האָט זיך די גאַנצע צײַט געזען, װי די יונגע גױקע, מיטן אַלטן פֿאַרביקן שאַל פֿאַרבונדן װי אַ צעלעם איבער אירע פֿולע ברוסטן, טראָגט לעפּיש צונױף די גראָבע אָנגעזעגענע שײַטער, דריקט זײ שװער צום האַרצן, בעת זי לײגט זײ פּינקטלעך אין קלאַפֿטער, און שעמט זיך אַ קוק געבן אַהער צו די מאַנצבילן, װאָס זענען מיט איר אָן אַ שומר דאָ אין טיפֿן װאַלד. אַרבעטן, אַרבעטן, נישט געשטאַנען. בײַ די מאַנסבילן האָט מיט אומבאַשעדעטן אימפּעט זיך געשלײַכט הין און צוריק די הענט. נאָר מיט די ערשטע קאָסע שטראַלן פֿון דער זון האָט דעם לאַנגן זיקן זיך פּלוצלונג פֿאַרגלוסט צוצוגיין און אַ קוק געבן ווי דאָס ווײַבל אַרבעט.

נאָר שעמעװדיק אַזױ שלעפּט זי זיך אים דאָך נאָך צו די האַלב-טרוקענע גרעזער, װאָס אונטער די פֿריש-צונױפֿגעלײגטע קלאַפֿטער שפּאַרט זיך אַלץ צוריק, און װערט דאָרט מיט אים פֿאַרשװוּנדן. עס געדױערט אַזױ אַ װײַלע. דעם אָנגעשטרענגטן אױער חלומט זיך פֿון דאָרט אַ געראַנגל פֿון צװײ לײַבער. יעס! יעס! האָט פֿון אונטער די קלאַפֿטער זיך װידער אָנגערופֿן זיקס פּלױדערדיק קול. און נאָכדעם איז געװאָרן שטיל. אַ װאַלדפֿױגל אַ דערשראָקענער, אַ גרױ-שװאַרצער, װי די טונקלקײט פֿון תּחילת-נאַכט, איז נאָר ערגעץ דאָרט אונטער די קלאַפֿטער אַרױס פֿון זײַן נעסט און האָט אַהער אַ פֿלי געגעבן אַזױ נידעריק איבער באָטשקעס קאָפּ, אַז ער האָט בײַ זיך אױפֿן רוקן דערפֿילט דעם שרעקיקן פֿאָך פֿון זײַנע היפּשע פֿליגלען. באָטשקע האָט זיך אָנגעבלאָזן, װי ער װאָלט אױף עמעצן געהאַט אַ רוגז. ער האָט אָפּגעטראָטן אין אַ זײַט, פֿאַרדרײט פֿון מאַכאָרקע אַ ציגאַר און זיך אַראָפּגעזעצט בײַם רױכערדיקן פֿײַער מיט די פּלײצעס צו די װײַטלעכע פּאָר קלאַפֿטער און צו דעם, װאָס אונטער זײ קומט פֿאָר. צוליב עפּעס האָט ער אַ נעם געטאָן די האַק, װאָס איז דאָ נאָענט געלעגן, אַ פּרוביר געגעבן איר שאַרף, נאָר באַלד אַװעקגעװאָרפֿן, זיך פֿאַרקליבן אין אַ דרײַעקעכדיקן שטאַמעדיק בײַדל, װאָס האָט זיך דאָ נישט װײַט געברודיקט, זיך אומגעקערט פֿון דאָרט מיט אַ פֿאָטאָגראַפֿיש בילדל פֿון אַ שיקסל און זיך אַװעקגעזעצט בײַ דער זײַט פֿון פֿײַער אױף אָט דעם שיקסל קוקן.

מיט אַ בייסיק צאַפּלדיקן באַגער און מיט חשק אונטערצוווינקען. שעם זיך ניט, נאַרעלע! נו, גיכער, גיכער! ביי אַ רעכטן מאַנסביל האָט שוין פון נאָר דעם בליק אַליין געקאָנט זיך אונטערברעכן דאָס האַרץ. דערצו נאָך האָט זי געטראָגן אַ קלינגעדיקן יום-טוב-נאָמען פֿראָסיאַ. פֿראָסיאַ! פֿראָסיאַ! זיצנדיק אויף אַ מאַלפּישן אופֿן אָנגעבױגן צום בײַם פֿײַער, האָט איצט באָטשקאָ בענקענדיק אַרײַנגעקוקט דאָס פֿאָטאָגראַפֿישע בילדל אין פּנים אַרײַן און האָט געדרימלט ערגעץ טיף אין זיך מיט אַלע זײַנע געהירן. װאָס מער זײַנע נאָגנדיקע אױגן האָבן זיך אַרײַנגעזױגן אין דעם שיקסלס אײגעלעך, אין נעזל און אין די ציינדלעך, אַלץ שטאַרקער האָט בײַ אים געזונגען אונטער דער ברוסט מיט יעדע נייע רגע האט מער באנג געטאן דאס לעבן פון פאראיאריקער פרייער צייט. דער נאז האט גלייך פארשמעקט מיט די דעמאלטדיגע זנות זאטע אסיען-טעג, מיט געלע בלעטער וואס שיטן זיך פון די בוימער ווי פון צעפוילטע קישן פוך, און דער זיכרון האט גלייך אהין פארטראגן. ווען איז עס געווען? פאר יארן, פאר יארן. אויף גרינליכע וואלקנדיגע פעלדער, מיט א ברייטן נישט ברוקירטן שלאך צווישן הייכע גראבנס איז געגאנגען א פאלק, געשפרייט מורא איבער דער גאנצער געגנט ביי הארין דעם לאנגן גרעניץ טייך. ער האט אוועקגעלייגט ביי זיך די אפיצערן אט דער פאלק און האט געזאגט אז ער דארף מער קיין עלטסטע נישט האבן. ער האָט אַליין אויסגעקליבן פֿון זיך איינעם אַ געוועזענעם דעזערטיר, אַ דרײַ-בענדלדיקן וזוואָדנעם קאָמאַנדיר, וואָס פֿאַרמאָגט זײַן אייגנס אַ פֿערד, דאָס איז וולאַדימיר באָטשקאָ אַליין. באָטשקאָ! האָט מען צו אים פֿון אַלע זײַטן געשריגן, וואָס שטייסטו? האָסט דײַן אייגנס אַ פֿערד, טאָ פֿאָר אַרויס פֿון פּאָלק אַפֿריִער, זײַ אַ קאָמאַנדיר! און פֿון דעמאָלט אָן רייט ער תּמיד פּאַמעלעך פֿאָרויס דעם פּאָלק אויף זײַנע בולאַנעם פֿערד. ער קוקט זיך נישט אום צוריק צום טויזנט-קעפיקן פאלק, ער הייבט נאר אויף פאר א צייכן די האנט, און דער גאנצער פאלק לאזט מיטאמאל ארויס א פרייליכן וועמען העריך געזאנג, א פרייען, א ברייטן, ווי די וואלקענדע פעלדער ארום, ווי דאס לעבן, וואס האט שוין ניט אויף זיך גאנצע זיבן חדשים ניט קיין צאר,

אַקעגנפֿאָרנדיקע פּויערים האָבן אויסגעגלאָצטע אויגן, ביז זיי טרעטן אָט דעם פּאָלק דעם וועג אָפּ, און ייִדן אויף די וואָגנס טולען זיך איינער צום אַנדערן, קוקן מיט גרויל אויף די סאָלדאַטנס לאַכנדיקע ציין, שרעקן זיך פֿאַר אַן אָפֿענעם וואָרט זשיד און זענען זיך עפּעס ווי טועה קענען עפּעס אַלץ נישט פֿאַרשטיין. איז גוט אַזוי און פֿריילעך. פּריצים צעלײפֿן זיך, אומעטום װוּהין דער פּאָלק קומט, טרעפֿט ער פּוסטע, פֿאַרהאַקטע הױפֿן און צופֿרידענע פּױערים, װאָס קראַצן זיך קלוגיטשקערהײט אין דער פּאה. נימאַ פּאַניװ? זאָגן זײ צו די סאָלדאַטן. פּאָװטיקאַלי! און סאָלדאַטן לאַכן. דער פּאָלק זאָגט אומעדום אױפֿן װעג, אַז ער שלאָגט זיך דורך אַהײם. ער װיל זיך מער נישט שלאָגן אױף די פֿראָנטן, נאָר אין זװיל, דער שטאָט אין דרום פֿאַרהאַלט ער זיך דאָ בײַ אַ חודש צײַט. דאָרט אין גרױסן װײַסן הױז אױף דער הױפּטגאַס װױנט פֿראָסיאַ. זי איז אַלט סך-הכּל נײַנצן יאָר, נאָר זי האָט שױן באַװיזן עפּעס אױפֿצוטאָן. זי דינט דאָרט אין װײַסן הױז, זי זױגט אַ קינד בײַ אַ ייִדן. אַלע אָװנט זיצט דאָרט באָטשקאָ אין ייִדישן גאָרטן אױף דער געשלאָסענער בלינדער װעראַנדע,

אין א נאכט פון שבת אויף זונטאג, ווען מיט פראסין אויפן שויס איז ער געזעסן אויף דער געשלאסענער אידישער וועראנדע, זענען סאלדאטן אנגעפאלן אויף א נגידיש הויז אין צווייטן עק שטאט לעבן דער שול וואו מען זאגט סליחות. פון דער שול איז מען זיך פונאנדערגעלאפן משפחהווייז, זיך פארשפארט אינדערהיים אויף אלע טירן, איבערגעווארט אין גרויס שרעק א גאנצע נאכט, און נאכדעם זיך געהאלטן אין איין דערפרעגן. מען האט געכאפט? הא? קיינעם נישט געכאפט. ביז דער ארטיגער אפטייקער, א איד וואס האט פיינט אידן, האט אפגעשטעלט איין אידן אין גאס און האט ביי אים געפרעגט משומדיג אויפן שטעכיגן געלעכטער, זאגט, איך בעט אייך, ס'איז דא ווער ס'זאל כאפן? הא? ס'איז דא? עס איז געשען אין א בלאטיג וויסטן זונטאג'דיגן פרימארגן. דאס וואסער אונטער די בריקן האט דאן געקוקט קאלט

אויף סאלדאטישע פלייצעס איז דעמאלט געהאנגען א פריי אנגעלאדענע ביקס, און פון מארק האט זיך פלוצים דערהערט א שיסעריי. א געיעג און א געלויף צוריק, מען איז באפאלן דארט און געראבעוועט די ערשטע קלייט. ס'האט זיך אנגעהויבן. אנגעהויבן! האט מען געשריגן אין לויפנדיגע שרעק. און פארוואס? פארוואס? אין טאבאשני פאבריקע האט מען נישט געוואלט לאזן פאר סאלדאטן ביליג טאבאק. די באַלעבאָסטע פֿון גרױסן װײַסן הױז האָט זיך דעמאָלט אין דרױסן געהאַלטן אין אײן רײַסן מיט פֿראָסין, זי זאָל אַרײַן אין שטוב צום קינד. דו שטײסט נאַקעט אין דרױסן, דו װעסט זיך פֿאַרקילן, פֿראָסי! ס'װעט קראַנק װערן דאָס קינד! נאָר פֿראָסי האָט נישט געפֿילט, װי יענע רײַסט זי פֿאַרן קאָפֿטל, און זי אָפּגעשטױסן רציחהדיק און װילד. זי האָט געװאָלט שטײן אין דרױסן מיט די צונױפֿגעלײגטע הענט אױף דער ברוסט, זיך הויקערן און ציטערן פון קעלט, און קוקן, קוקן ווי מען טראָגט דאָרט פון דער קלייט, מען הערט נישט אויף צו טראָגן. זינדיקט, זינדיקט, טייערינקע, האָט זי שטיל געדאַוונט, מיט קלאַפּנדיקע ציין, סיי ווי סיי. זי האָט פון ווייטנס געזוכט דאָרט באָטשקען מיט די אויגן און אים נישט געפונען. נאָר אויך פון דער שטאָט האָט מען אים דעמאָלט געהאַלטן אין איין זוכן אָט דעם באָטשקען, מען האָט באַשלאָסן אים פאָרלייגן געלט. זאל ער אוועק פון דאנען מיט זיין פאלק ערגעץ אנדערש, די שטאט האט שוין גענוג געליטן. נאר אז מען האט מיט אים פארפירט א שמועס האט זיך ארויסגעוויזן אז דער פאלק וויל גאר סיי ווי סיי אוועקגיין, ער וויל אהיים. שלעכט איז נאר וואס מען האלט זיי דא, אויף דער באן סטאציע גיבט מען נישט קיין וואגאנעס, מען זאגט זיי ס'נישטא. איז אזוי גאר? אט אזוי זשע רעדט. דער אפטייקער, דער איד, וואס איז געווען גארנישט קיין בעל רחמים, האט טאקע דעמאלס סוף כל סוף דערוויזן, אז גאר אן אנדער דין איז, אויב צו אים קומען אידן זיך בעטן טובות קען מען טון אפילו ווערים, נאר זאלן ווערים וויסן ווער ער איז. דאס געלט וואס די שטאט האט געקלערט באטשקען געבן, האבן נאך אים נאך צוגעקומען צוויי באאמטע פון נאנטן וואקזאל, די סאמע עלסטע. און פֿראַכט װאַגאָנעס פֿאַרן פּאָלק זענען מיט אַ מאָל געװאָרן אַלע דינער פֿון װאָקזאַל האָבן פּלוצלונג גענומען צואײלן דעם פּאָלק, האַקן אים מיט גרױס געטרײַשאַפֿט אין האַלדז און נאַקן. אַרײַנט! אַרײַנט! פֿאַרכאַפּט! פֿאַרכאַפּט די װאַגאָנעס! גיך, װאָס גיך הײסט! אז נישט בלייבט מען ווידער א האלב יאר כסדר, מען וועט גיין איינציגווייז צופוס. אין איילעניש האבן זיך געפאקעוועט די וואגאנעס, מען האט זיך אהין געקוליעט, געקוליעט, געפעק איבער מענטשן, מענטשן איבער געפעק, געהאט נאסע פארשוויצטע פאטלעס, קורצע אטעמס ביי די גרויסע גלעקער, קיין רגע נישט געשוויגן, מען האט געקלונגען אומישנע כדי צו פארגרעסערן דעם מוראדיגן געפילדער און פארטומלען אלע קולות פון ארויס און אריין און פון זיי געזונט. בלייב געזונט פראסיא, הא? פראסיא! באטשקע דער סאמע עלטסטער איז צום לעצטן מאל דארט געשטאנען אנטקעגן פראסיע'ן, געווען אויסגעפוצט אין אלערליי געווערן און קיין צייט ניט געהאט זיך איינצוקוקן אין אירע פארטרערטע אויגן, אַזוי גיך איז מיט זיי דער לאַנגער פֿראָנט-צוג פֿאַרשוווּנדן. די לאָקאָמאָטיוון, צוויי, איינער פֿון פֿאָרנט, דער אַנדערער פֿון הינטן, האָבן שטאַרק גערויכערט. די ערשטע סטאַנציעס, אַ וויאָרסט נײַנציק, אָפּגעלאָפֿן אָן אָטעם, זיך ניט אָפּגעשטעלט, נאָר פֿאַרנאַכט אויף איינעם אַ גרויסן וואָקזאַל אַוועקגעאיילט, כּלומרשט טרינקען, אָנלאָדן זיך מיט קוילן,

הייצט און דרייט און אלס אן לשון ווי זע דיך נישט אט דער רוחות איז אט פארוואס דאס האט געשוויגן אך ווען מען פאקט זיי ביידן איצט און אויך זוויל האט מען מיט אמאל פארגעסן גלייך מען איז שוין דארט מער ווי א יאר נישט געווען. גאנץ פרי איז מען אוועק מיט די אנגעלאדענע ביקסן אויפן וואקזאל פאדערן נייע לאקאמאטיוון אַװעק איז מען אַהין מיט אַכזריותדיקן זיכער. דאָרט אומגעריכט געטראָפֿן דעם גרױסן װאָקזאַל פֿאַר, פֿאַרװאַלגערט מיט ברואים, פֿאַרכראַקעט און ברודיק טונקל, װי אַ קאַזאַרמע. קײַענדיק און שנאָרכנדיקע פּענעמער אױף די דילן האָבן זיך געטוליעט װי ברודיק קראַנקע אין אַ שפּיטאָל, געקױטיקט און געשנאָרכעט מיט גרױסע גלײַכגילטיקײט צו אַלץ, װאָס אױף דער װעלט קומט פֿאָר. און אין זײַטיקן ברודיקן צימער האבן די עלטסטע וואקזאל-לייט אויך אזוי גלייכגילטיג געקוקט אויף זיי די אריינגעקומענע וואס שטעלן אויף זיי אן די ביקסן, געפינטלט מיט די אויגן, קנאפ געהערט וואס מען רעדט צו זיי, און פון גרויסן אלץ איינס נישט אפגעענטפערט מיט קיין ווארט, גלייך זיי זענען שוין טויזנט מאל געשאסן געווארן, און דאס איבעריגע מאל געשאסן ווערן וועט אין זיי גארנישט אומבייטן, סיי ווי סיי לעבן זיי שוין נאכן טויט. דעמאָלט האָבן פֿאַרשידענע סאָלדאַטן זיך גענומען אָנהענגען אָן פֿאַרשידענע צוגן, וואָס רוקן זיך אַדורך פֿאַרבײַ דעם גרויסן וואָקזאַל. מען האָט זיך נאָר דערפֿרעגט, און קיין נאַטשאַלסטווע איז שוין ניטאָ, האַ? אין ערגעץ ניטאָ? דער פּאָלק האָט אָנגעהויבן אויסרינען, צעקריכן און נישט ווערן. באָטשקע און זיק האבן גענומען ארומשנורן צווישן די פילע עשאלאנען וואס שטייען דורכאויס אויף די רעזערוו ליניען, אריינגערוקט אומעטום די נאז און אומעטום נאכגעפרעגט, וואוהין פארט מען, הא, חברים? אהיים? און ווי לאנג שטייט מען דא? פינף טעג. מיר א וואך שוין. און מיר צוויי, און נאטשאלסטווא הא? נישטא אין ערגעץ, אין ערגעץ נישטא! לעבן איינעם גאר אן עקסטן עשעלאן, א שרעקליך לאנגן, א זייטיגן, ווי א פארגעסענער האט זיך געדרייט א לאקאמאטיוו א גרויסער, א גרינליכער, כמעט א נייער. גלייך ער לערנט זיך נאך צום ערשטן מאל גיין, נאר אז ער וועט זיך איינשפאנען וועט ער אוועק קיין אויג וועט אים נישט כאפן. אַוואוהין פאָרט מען? האָט דאָרטן באָטשקע און זיק אַ פרעג געטוין. קיינער האָט נישט געענטפערט. מען פאָרט נישט, האָט זיך אַרויסגעכאַפּט איינער, נאָך אַ גאָר אַ יונגער, וואָס לאַטעט דעם שינעל. נאָר די איבעריקע האָבן דאָרט אין וואַגאָן אַ קוק געטוין אויף אים בייז, גלייך ווי זיי ווילן זען, צי ער וועט נאָכאַמאָל פּלאַפּלען, צי ניין. אָט די פאָרן ערגעץ, האַ, באָטשקע? קלאָר! און ביידע האָבן באַנייס גענומען זיך דאָ אַרומדרייען, זיך שאַרן אַרום דעם עשעלאָן. פאַרנאַכטלעך האָבן זיי דאָרט אין עקסטן וואַגאָן באַמערקט איינעם אַ שוואַרצלעכן אין אַ סטודענטישן מאַנטל. ער זיצט אויפן מיסטיגן דיל צווישן אַ סך שלאָפנדיקע. דער דאַשיק פון דעם סטודענטישן היטל איז אים געווען פאַררוקט צו איינעם פון זיינע נישט געווענלעך גרויסע צוקנייטשטע אויערן, און אַליין האָט ער אויף גיך געגעסן, געזופּט מיט אַ הילצערנעם לעפֿל פֿון גרױסן שװאַרצן טאָפּ װאָס שטײט בײַ אים צװישן די פֿיס. זײַנע געשװינדע אױגן האָבן געפּלױדערט מיט די בליקן אַפֿילו דאַן, װען זײַן מױל האָט אין אײַלעניש געקײַט. װאָס דרײט מען זיך דאָרט אַרום? האָט ער סוף-כּל-סוף בײַ באָטשקען און זיקן געפֿרעגט. מע װיל אױך פֿאָרן, האָבן נישט זיכער זיך אָפּגערופֿן יענע. װוּהין? װוּהין איר פֿאָרט? װוּהין מיר? דער שװאַרצלעכער אין סטודענטישן מאַנטל האָט מיט אַ מאָל אױפֿגעהערט קײַען. ער איז אַראָפּגעשפּרונגען פֿון װאַגאָן, זײ אַ קוק געגעבן שאַרף אין די אױגן. קיִעװ ברענט! האָט ער געזאָגט. װאָס הײסט? אַזױ? פֿון אַלע דרײַ זײַטן ברענט ער. שױן לאַנג? דעם פֿינפֿטן טאָג. ס'דען אַ. מען וויל דארטן ארויפזעצן דעם אלטן צאר, איז וואס דארף מען טון? הע, צו הילף גייען אונזעריגע, די גרויסע. און מיר זענען דאך אויך גרויסע. איז וואזשע שטייט איר? נו, וואס זאלן מיר טון? איז אריין מיט א הערץ צו מיר אין וואגאן, אויף גיך, אויף גיך, אט גייט צו דער לאקאמאטיוו, איז אָט, אין דער פֿינצטער האָבן זיי זיך דאָרט אין וואַגאָן אָנגעטראָפֿן מיט אַנדרוקן, דעם דרײַער אין צעטראָגענעם פּלוידערזאַק, וואָס האָט אַ ברודיק, אַ שטעכיק פּנים מיט אָן אַ שיעור כיטרע טיפֿע קנייטשעלעך אויף די באַקן, און מען קאָן נישט וויסן, צי איז ער יונג, צי איז ער אַלט. בײַ נאַכט, ווען דער צוג האָט שוין שטאַרק געטרייסלט און אַלע אַרום זענען געשלאָפֿן, האָט ער זיי געוווּנקען אויפֿן שוואַרצלעכן אים סטודענטישן מאַנטל,

פון דיר בוטשקא קען ארויס א מזיק, הערסט עס מען רעדט צו דיר, א מזיק. קענסט לייענען און שרייבן? איך קען. איז אט, מער דארף מען נישט. נאר בוטשקא האט געוואלט אז פון אונטן זאל שטיין פרוסיא און זאל הערן. זי האט צוגעזאגט ווארטן און בענקען, אויב ער וועט אזוי גיך זיך ניט אומקערן, וועט זי גיין צו אים וואו ער זאל ניט זיין. זי וועט אים אויפזוכן. געפינען. ער האט געוואלט צוריק צו איר און איז געגאנגען מיט פּעטרונען אויף קיעוו און איז נאכדעם מיט פּעטרונען פון קיעוו אנטלאפן. אים האט די גאנצע צייט געצויגן צו איר אויף דרום און אליין איז ער אינאיינעם מיט זיקן געגאנגען אלץ ווייטער און ווייטער אויף צפון, זיך אויסבאהאלטן דא אין שטילן זומפיגן געדיכטעניש פון ווייטע אומבאקאנטע וועלדער. נאר פרוסיא? אה, פֿרוסיא, צי האָט זי נאָך אַלץ געזױגן דעם פֿרעמדן ייִדישן ממזר? צי האָט זיך שױן ניט אומגעקערט אַהין, אַהין צוריק איר פּאָרעצל? צי אפֿשר האָט זי אים שױן געזוכט אין קיִעװ און איצט שפּאַנט זי װײַטער אױף צפֿון? אָט די פֿרוסיא? מעגלעך, אַז זי גײט איצט און גײט, זי איז שױן נאָענט. באָטשקאָ איז אַלע פֿאַרנאַכט אויפֿן וואָלפֿישן אופֿן געזעסן בײַם פֿײַער, אָנגעבויגן איבער איר קליינעם פֿאָטאָגראַפֿישן בילדל, געדרימלט מיט אַלע געהירן. נאָר וואָס לענגער זײַן נידעריק בליק האָט זיך אײַנגעזויגן אין שיקסלס אייגעלעך, אינעם נעזל און אין די ציינלעך, אַלץ שטאַרקער האָט בײַ אים געזויגן אונטער דער ברוסט, און דער שאַרפֿער אָנגעשטרענגטער געהער האָט זיך געצויגן צו יעדן מינדסטן שאָרך

עס איז דעמאָלט ווידער געווען אַ שטילער זומערדיקער פֿאַרנאַכט. אַ לעצטער, שוין גאָר אַ לעצטער, ווי בײַ אַן אַלטן טאַטן אַ געראָטענער מיזיניק. אָנגעלייגט ווי פֿאַר זיך אַליין, האָט זיך דאַן אין גאָרן וואַלד מאָדנע שטיל געוויקלט אַ געשאַנק. אַ פֿאַרשפּעטיקטער וואַרעמלעכער שווײַגן האָט זיך געדעמפֿט, ווי מיט אומזיכטבאַרן שמעקנדיקן רויך, און װידער האָט דאַן הױך איבער פּאָטלאַטע בײמערקעפּ נאָך העל געברענט דער טאָג, און פֿון אונטן אױף זומפּיק-קילן באָדן האָט שױן פֿעסט געצױגן מיט קילן קעלער. באָטשקאָ און זיק זענען אַלע געזעסן בײַם פֿײַער, װי אָן אָטעם,

אט דאס פנים, און עפעס שטארק קענטליכס איז אין דעם פאראן, ס'איז אנדרוק'ס פנים. אנדרוק? אה, אנדרוק! דאס פארסל האט פארמאכט איין אייגל, און מיט'ן צווייטן האט עס געגעבן א וואונק. געהייסן האט עס, שאַ, ס'איז איך! פון וואנען איז, אה, אנדרוק? פון ווייט, אַזש פון אונטער כארקאוו. און ווער האט געשיקט? פעטרון. ער אַלײן מיך אױסגעפּוצט, האָט, װי איר זעט, געהײסן אײַך אױפֿזוכן, נישט קומען אַלײן, און געלט געגעבן אױפֿן װעג, מיך אױסגעפּוצט, האַ? אַנדרוק האָט געקװאָלן מיט די צײן. דער נײַער שװאַרצער אָנצוג איז אױף אים געזעסן לעפּיש און שטאַרק גראָם. דער רױטער שניפּס איז אים געװען פֿאַררוקט אָן אַ זײַט, און אױפֿן האַלדז האָט ער געטראָגן עפּעס אַ מאָדנעם פּאַפּירענעם קראַגן, אַ שטאַרק-װײַסן, אַזױ, אַז לעבן אים האָט זײַן גראָבער צעהאַקטער האַלדז מיט געקנעטשטן פּנים אױסגעזען שטאַרק ברױן, װי מיט סמאָלע אָפּגעשמירט. שײן אָנגעטאָן האָט ער געקװאָלן, האַ? דאָס האָט אַלץ ער, פּעטרון, געהײסן אױפֿזוכן אײַך און נאָך פֿיל אַנדערע, אַלײן צוריק נישט קומען, אָט װאָס איז דען, האַ? אַנדרוק? אַזױ. אַנדרוק האָט זיך אַרומגעקוקט, זיך צוגעבױגן. ס'איז דאָ אַ רעװקאָם.

ער האָט אַ גלעט געטאָן אויף רעכטס און לינקס די וואָנצעס, אים האָט זיך שטאַרק פֿאַרוואָלט אויף דרום צו פֿראָסען. גיין וועט ער איצט געוויס מיט אַנדרוקן און מיט זיקן אויף צפֿון צו פּעטרונען. נאָר אָט אַ שטייגער, ווען ער פּוצט זיך אויס אין אַזעלכע בגדים ווי אַנדרוק און שטעלט זיך אין זיי אַרײַן קיין זוויל צו פֿראָסען. אַנו, האָט ער געזאָגט, אַנדרוק, אַ שטייגער, למשל אויף אַ מינוטקעלע, וואַרף נאָר אַראָפּ פֿון זיך. און ער האט דא אויפן ארט גענומען אויף זיך אנמעסטן אנדרוק'ס בגדים. אנדרוק האט געוואלט באלד די קליידער צוריק באקומען און האט גע'חנפ'עט, פון דיר בוצקע זאגט פעטרון קאן ארויס א מזיק, הערסט וואס פעטרון זאגט וועגן דיר? א מזיק זאגט ער, איך דארף אים דא האבן זאגט ער, איך דארף אים דא האבן. דערנאך האט מען זיך איינגעפאקט און זיך תחילת אווענט אוועקגעלאזט. בוצקע האָט געשפּאַנט אויף פֿריִער. ער האָט געבענקט קיין דרום. געגאַנגען איז ער אויף צפֿון. סוף זײַט איינס, המשך אויף זײַט צוויי.